זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען, דף ל"ז עמוד ב', אמר רבא, בערך צען שורות פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך, דער עולם האט עס, אמר רבא האט רבא געזאגט, האי ריהטא, רשי טייטשט, די ריהטא איז די חביץ קדירה, דאס איז די אלטע געקעכטס, וואס אונז רעדן מיר, לאמיר א רגע, א מינוט, צוריק קוקן למד ו' עמוד ב', די רש"י סוף פונעם עמוד, למד ו' עמוד ב', די דריי פאר די לעצטע רש"י, זאגט רש"י, מין מאכל קפוי, ס'איז אזא א פארטריקנטע, פארהארטעוועטע מאכל, כמו חלב שחבצו בקיבה, כך עושין מאכל קפוי בקדירה, מ'פלעגט מאכן אזא געקעכטס אין א טאפ, ולקמן מפרש לה קמחא ודובשא ומשחא, ס'איז גוט צו איינ'חזר'ן וואס איז די חביץ קדירה, איז געווען אזא געקעכטס. אין א טאפ וואס כ'האב געמאכט פון קמח, אויל און האניג, יעצט האי ריהטא דחקלאי, אויב רעדט מען פון די רעסעפי וואס די מענטשען וואס האבן געוואוינט אין דארף איז דמפשי ביה קמחא, די דארפישע מענטשען זיי האבן נישט מורא געהאט פון עסן אסאך סטארטש און זיי פלעגן עס אנפאקן מיט אסאך מעל, איז מברך בורא מיני מזונות מאי טעמא דסמידא עיקר ווייל די סולת די סמידא, די מעל שבו איז די עיקר, דמחוזא, די שטאטישע מענטשן, די אויפגעקלערטע מענטשן וואס זיי האבן זיך שוין אכט געגעבן, דלא מפשי ביה קמחא, זיי האבן נישט געגעסן אזויפיל מעל, און זיי, דארטן האבן זיי אריינגעלייגט מער האניג, איז מברך עליו שהכל נהיה בדברו, מאי טעמא דובשא עיקר, אז די האניג איז דער עיקר, אין אנדערע ווערטער, די רעסעפי איז געווען אנדערש, די מענטשן וואס האבן געוואוינט אין דארף האבן געלייגט רוב מעל, ווערט עס א מזונות, די וואס האבן געלייגט רוב האניג, ווערט עס א. שהכל והדר אמר רבא, רבא האט צוריק געצויגן און ער האט געזאגט אידי ואידי בורא מיני מזונות אז אפילו די מענטשן וואס וואוינען אין שטאט וואס לייגן א רוב פון האניג און די מעהל איז נאר א מיעוט מיט דעם אלעם איז עס א מזונות דרב ושמואל דאמרי תרוייהו כל שיש בו מחמשת המינים מברך עליו בורא מיני מזונות סאו מ'האט געהאט אויבן די צוויי ווערסיעס פון רב'ס ווערטער איינס איז געווען כל שהוא און כל שיש ווען אונז רעדן מיר פון כל שיש, אז ס'אנהאלט אין זיך מעל, מיינט עס אייביג, מיינט עס אייביג אז אז ס'איז נישט די רוב, יא, די רגע ס'איז די רוב, אויב די מעל איז די רוב, מיינט אז דאס איז די מאכל, כל שהוא, ס'איז א מאכל פון חמשת מיני דגן, אז איך רעד פון כל שיש, אז איך רעד פון כל שיש. מיינט עס אז ס'איז א מיעוט, און מיט דעם אלעם זאגן רב ושמואל אז מברכין עליו בורא מיני מזונות. סאו יעצט די גמרא בעצם איז ממש א שפיגל צו די גמרא וואס אונז האבן געהאט אין דף ל ו עמוד ב', דער עולם קען אריינקוקן. אונז האבן געהאט ממש אזא מין שמועס, ס'איז נאר געלאפן אביסל אנדערש. חביץ קדרה האבן געהאט א מחלוקת אביסל פון אונטן, אביסל פאר די ברייטע שורות, ל ו עמוד ב', חביץ קדרה האבן געהאט א מחלוקת צו ס'איז שהכל אדער בורא מיני מזונות, און די גמרא פירט אויס אז כוותיה יא, אמר רב יוסף כוותיה דרב כהנא מסתברא, אז ס'איז מסתבר אז די הלכה איז אזוי ווי דער מאן דאמר זאגט אז ס'איז בורא מיני מזונות, פארוואס? ווייל כ'האב די מימרא פון רב ושמואל וואס זאגט מיר אז כל שיש בו, און כל שיש בו מיינט אז אפילו במקום פון א מיעוט בלייבט עס נאכאלץ, און די גמרא יעצט האט דעם זעלבן סארט חשבון בדעת רבא. גיימער ווייטער. קומט אביסל א שווערערע גמרא ווייל ס'איז שווער צו פארשטיין וואס איז געווען די מציאות אין אמאל און פון וואס פון וואס פונקטליך מען רעדט, די ראשונים אליין יעדער האט זיך זיין מהלך, מ'וועט פרובירן אויף וויפיל ס'שייך ווי מ'זאגט עס דורכגיין אויף א גלאטן וועג. אמר רב יוסף. האט רב יוסף געזאגט, האי חביצא, די חביצא, איז חביצא בעצם ס'איז די זעלבע לשון פון חביץ קדרה, יא? סאו מ'רעדט דא נאכאמאל פון אזא מין מאכל וואס כ'קאך א געוויסע מין מאכל אין א טאפ.

איין מגיד שיעור האב איך געהערט טייטשט דאס בריי, איינער ווייסט דא וואס בריי איז? איך האב געפרעגט מיין מאמע וואס בריי איז, ס'איז א זאך וואס מען ווייקט און נאכדעם פרעגלט מען עס אדער מען קאכט עס, וואס? פסח מאכט מען בריי? מצה בריי? ס'איז שוין מער אחרון של פסח, ניין? איין אנדערע מגיד שיעור האט געטייטשט חלה קוגל, סאו דאס איז וויאזוי אונז האבן פרובירן צו פארשטיין. ב ד וואס די חביצא איז אין פרעקטיקעליטי. וואס איז די לומדות דא? די לומדות אין די חביצא איז אז אונז ארבעט מען דא מיט ריווערס אינדזשענירינג. אונז האבן געהאט ביז יעצט חביץ קדרה. חביץ קדרה מיינט כ'האב א טאפ, כ'האב א געקעכטס, כ'גיי מאכן א געוויסע מין מאכל, כ'גיי מאכן א געוויסע מין גריס, יא? כ'ארבעט מיטן מעהל, כ'ארבעט, כ'האב נאך נישט עסטעבלישד דא קיין דין ברכה, יא? איך טראסקע עס אריין אינעם טאפ, ווערט א שאלה צו איך האב שוין געשאפן א מזונות אדער נישט, איך ארבעט מיט חמשת מיני דגן, דא ארבעט איך פארקערט, איך ארבעט מיט לחם, איך האב ברויט, איך האב דעם דין המוציא, און יעצט נעם איך דעם ברויט און איך מאך עפעס דערמיט, איך מאך א חלה קוגל, איך מאך א בריי, און איך וויל וויסן וועלכע פוינט ווערט עס אויס המוציא און ס'ווערט א מזונות, ס'ווערט א געקעכטס. דאס איז וויאזוי איך פארשטיי בערך, און יעדער ראשון האט זיך שוין פון רש י זעהט אויס אז מ'האט עס געפרעגלט, פון תוס' זעהט אויס אז ס'איז די שטיקלעך האבן זיך געהאלטן דורך דורך מרק אדער חלב, דאס דאס איז מיין שאלה ס'זאל ווערן יעצט א געקעכטס, יעדער ראשון האט זיך שוין אויף זיין וועג וויאזוי די חביצא ארבעט אז פון דעם ברויט ס'זאל ווערן א געקעכטס און איך זאל האבן א שאלה צו ס'ווערט א מזונות. אמר רב יוסף האי חביצא דאית ביה פירורין כזית, אזוי ווי די גמרא איז עס זייער שיין מסדר, אויב די שטיקלעך זענען גענוג גרויס א כזית, איז בתחילה מברך עליו המוציא לחם מן הארץ, בלייבט די ברכה פון בתחילה, די לפניו'דיגע ברכה בלייבט המוציא, לבסוף מברך עליו שלש ברכות, דלית ביה פירורין כזית, אויב איז עס שוין אזוי צופיצלט אז ס'איז שוין נישט דא דא קיין קיין שטיקל כזית, דעמאלטס און און ס'איז דאך אין א טאפ, און ס'ווערט דאך עפעס דא א געקעכטס, און ס'ווערט דאך מטוגן בשמן ווי די רבינו יונה איז מסביר דעת רשי, אז ס'ווייקט זיך אין אויל, ס'פרעגלט זיך אין אויל, כ'ווייס נישט פונקטליך וואו, אה, מאכן בונדאש קליינע שטיקלעך ווערט עס, ס'מיר אביסל שווער עס אריינצולייגן אין אונזער מציאות, קליינע שטיקלעך בונדאש ווערט אויס, ווערט אויס א מוציא, על כל פנים, איי געס, דעמאלטס האט זיך עס באיזה אופן אויסגעשטעלט אז ס'איז געווארן א געוויסע געקעכטס. און דעמאלטס איז מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף ברכה אחת מעין שלש. יעצט דא דא א וויכטיגע תוספות, וואס תוספות פרעגט אז אונזער גאנצע שאלה פון חביצא האבן אונז בעצם שוין דיסקאסט. לאמיר זיך אריינקוקן דף ל' ו' עמוד א', ל' ז' עמוד א', אנטשולדיגסט, א נעכטיגע ברייתא האבן אונז געהאט אינמיטן פון די עמוד, פינף זעקס שורות פאר די ברייטע, אז הכוסס את החיטה מברך עליה בורא פרי אדמה, איינער קייעט חיטה מאכט ער אדמה, טחנה, ער האט גענומען די חיטה מ'האט עס צומאלן, אפאה, ער האט געבאקן פון א ברויט ובישלה, און נאכדעם איז ער עס געגאנגען קאכן. איז האב איך געהאט א אנדערע גדר בזמן שהפרוסות קיימות איז עס נאך א שטיקל וואס איז בעין איז מברך עליו המוציא לחם מן הארץ ולבסוף מברך יא איז לבסוף מברך עליו ג' ברכות אם אין הפרוסות קיימות אויב די אויב די זאך איז אינגאנצן צעוועטשט רש"י האט עס גערופן ס'איז נימוח איז ווערט עס א מזונות סאו ווי תוס' פרעגט, איך רעד דאך פון די זעלבע זאך, איך האב שוין געסאלווד די פראבלעם, איך האב שוין א ברייתא וואס זאגט מיך וואס צו טון, און תוס' תירוץ איז אז ס'היינו הך, ויש לומר, דערום קען איך די דריטע שורה אין תוס', דרב יוסף מפרש ליה פרוסות קיימות היינו בכזית, רב יוסף אין אנדערע ווערטער לויט תוס' איז א פירוש אויף די ברייתא, וואס מיינט פרוסות קיימות, וואס מיינט ווען די זאך איז בעין, עס איז תלוי אין שיעור אז כ'האב נאך א כזית דערפון, אויב איז עס מער צוברעקלט און פיינער ווי א כזית, דעמאלטס הייסט עס ווי א געקעכטס. גיי מיר ווייטער. אמר רב יוסף מנא אמינא לה, פון ווי ווייס איך אז אפילו ווען איך נוץ ברויט צו מאכן א געמויזעכטס אזוי לערנט רש"י, איז רב יוסף ברענגט יעצט א ראיה צו די ערשטע חלק אז ווען כ'האב נאך א כזית, בלייב איך מיט די ברכה פון המוציא, ס'איז דאך שוין אין א טאפ, ס'איז דאך שוין א, באיזה פנים ואופן איז עס דא געווארן א מאכל, איז עס דא געווארן א געקעכטס, פארוואס ביסטו געבליבן מיט די ברכה פון המוציא? איז ברענגט ער א ראיה פון די מנחות דתניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא היה עומד, א מענטש איז געשטאנען ומקריב מנחות בירושלים, און ווי רש"י לערנט רעדט מען דא פון די ישראל, די ישראל געבט איבער פארן כהן זיין מנחה כדי עס צו מקרב זיין אומר מאך ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, זייער אינטערעסאנטע הלכה אז ווען א מענטש ברענגט א מנחה מאכט ער א שהחיינו ער דאנקט דעם אייבערשטן אויף דעם מצוה, איז רש י לייגט צו אם לא הביא מנחה זה ימים רבים, אזוי ווי יעדע מצוה הבא בזמן מאכט מען א שהחיינו, יא ס'קומט אן א יום טוב מאכט מען א שהחיינו וואס איז א מצוה הבא בזמן, איז די זעלבע זאך דא, אויב דער מענטש האט שוין זייער לאנג נישט געמאכט קיין מנחה, ווערט עס פאר אים, ווערט עס פאר אים א מצוה הבא מזמן. איז האב איך געזען זייער אינטערעסאנט, איז די מאירי זאגט אז ס'איז איינמאל אין דרייסיג טעג, און האב איך געזען די מתיבתא ברענגט א מעדני יום טוב זייער אינטערעסאנטע חידוש, אז ווען א מענטש קומט ארויף אין בית המקדש, איך זעה אלץ א דין פון, אלץ א ענין פון רואה פני הבית, יא? און ווען א מענטש זעהט זיין חבר איינמאל אין דרייסיג טעג, דארף מען מאכן א ברכה, דעמאלטס מאכט ער א שהחיינו, מילא אז א מענטש קומט אין בית המקדש איינמאל אין דרייסיג טעג און ער ברענגט א מנחה האט עס אויך דעם שיעור אז אויב ס'איז שוין דורך דרייסיג טעג מאך איך א שהחיינו, תוס' איז נישט צופרידן, תוס' לערנט אז היה עומד ומקריב גייט ארויף אויפן כהן, ווייל דער כהן איז דאך פאקטיש דער וואס מאכט די קמיצה, ער איז דער וואס מאכט די הקרבה, מילא די דין שהחיינו זאגט תוס' ונראה בכהן העומד להקריב. ראשון במשמרתו, אז מען רעדט פון דער כהן וואס ער האט יעצט באקומען זיין נייע משמורה און ער גייט יעצט טון די עבודה, זאגט תוספות דארף ער מאכן שהחיינו אויף זיין עבודה, פון תוספות זעט דאס נישט אויס אזוי ווייט אויף די מנחה, און יעדער כהן האט דאך געהאט זיין משמורה צוויי מאל אין יאר, איז איינמאל אין זעקס חדשים וואס א מענטש גייט טון די עבודה דארף ער מאכן שהחיינו, תוספות ברענגט א רש י אין מנחות וואס זאגט אז מען רעדט פון א כהן וואס האט נאך קיינמאל נישט. געטון קיין עבודה און ער טוט יעצט די ערשטע מאל די עבודה, זאגט תוספות דלא כפירש י, דאס איז זייער עקסטרעם, פארוואס דארף ער עפעס האבן קיינמאל געטון די עבודה, איינמאל אין זעקס חדשים איז אויך א סיבה זאל מאכן שהחיינו, האמיר דריי מהלכים וואס טוט זיך מיט די שהחיינו, און יעצט גייען מיר ווייטער זען וואס איז די ראיה פון די פון די ברייתא צו ר' יוסף'ס דין, אויב האב איך א געקעכטס וואס האט שטיקלעך ברויט א כזית, בלייב איך מיט די ברכה פון המוציא? זאגט. די הייליגע ברייתא ווייטער נטלן לאכלן דער כהן, ס'איז דא א דין וואס הייסט שיירי מנחה, וויאזוי ארבעט א מנחה, א מנחה ארבעט אז איך נעם די קמיצה, די קליינע חלק פון די קמיצה גייט אויפן מזבח, די איבעריגע גאנצע געקעכטס איז שיירי מנחה דאס גייט פארן כהן, נטלן לאכלן דער כהן נעמט עס איז מברך מאכט ער א ברכה המוציא לחם מן הארץ, סאו שטייט דא אז ביי די טיים דער כהן גייט עסן, די מנחה האט די מנחה א דין פון פון המוציא, ס'איז המוציא עסן ותני עלה, אויף אין הלכות מנחות אזוי טייטש רש י ותני עלה, ס'איז דא א משנה אין מסכת מנחות וואס לערנט אונז אז וכולן פותתן כזית, פאר א מענטש איז געגאנגען נעמען די מנחה, ס'איז דא פארשידענע מיני מנחות וואס מ'דארף אויסשמועסן, ס'איז דא א מנחת סולת, דעמאלטס ארבעט איך מיט מעל מיט א מיט א. רויע זאך. נאר דא מנחות וואס איז וואס אדער מ'האט עס געבאקן אין א תנור. א מנחה איז נישט קיין מנחה איז א געקעכט.
אזא מין א געמויזעכץ יא. אדער סאו ס'איז דא מנחות וואס מ'האט שוין געהאט אפגעבאקן בתנור, איך דיעל ממש מיט א בילקע. אדער מ'האט עס געהאט געפרעגלט אין אויל. דאס טענה'ט תוס' איז די צושטעל צו אונזער סוגיא. ס'איז אויך א געפרעגלטע זאך. און איך דיעל ממש מיט א געוויסע אפגעקאכטע געקעכטס. ס'איז דא אבער נאך אלץ הלכה פון פותתן כזית אז פאר. איך גיי מאכן די מנחה, נעם איך דעם בילקע, דעם חלה, דעם געקעכטס וואס איך האב דא, און איך צושנייד עס אין סלייסעס פון פער כזית. סאו קומט אויס בשעת די קמיצה, האב איך דא שטיקלעך פון פער כזית, און מיט דעם אלעם זאגסטו מיר אז איך בין געבליבן מיט די ברכה פון המוציא. קומט אויס אז אזא מין געקעכטס וואס איז מטוגן בשמן, ווי תוס' לייגט צו, ס'איז ס'ענדלט צו אונזער שמועס דא פון חביצא, און כ'האב נאך שטיקלעך פון. א כזית בלייב איך מיט די ברכה פון המוציא און דאס איז די ראיה. אמר ליה אביי, טענה'ט יעצט אביי אז די הלכה אז ס'דארף זיין פותתן כזית דאס איז נישט מוסכם, ס'איז דא וואס לערנען אז איך נעם פאר די קמיצה נעם איך די גאנצע געבאקענע אדער געפרעגלטע מנחה און איך צומאל עס אינגאנצן און איך העט דיר אויפווייזן אז לויט יענע מאן דאמרים בלייב איך אויך מיט א ברכה פון המוציא, צעפאלט דאך דיין גאנצע ראיה, אמר ליה אביי אלא מעתה לתנא דבי רבי ישמעאל דאמר פורכן, עד שמחזירן לסלתן, אז פאר דער כהן גייט נעמען קמיצה איז די דין פון פתיתה איז אז איך דארף עס אינגאנצן צעברעקלען און נאכדעם קען איך גיין מאכן די קמיצה, הכי נמי דלא בעי ברוכי המוציא לחם מן הארץ, אין אזא פאל וועל איך נישט דארפן מאכן קיין המוציא, ווייל דו האסט דאך מחדש געווען אז אויב איך האב נישט קיין שטיקלעך פון קיין כזית דארף איך נישט מאכן קיין המוציא, כ'וועל דיר ווייזן אז ס'איז נישט אזוי. וכי תימא הכי נמי אפשר טאקע אין אנדערע ווערטער די דין המוציא וואס איך טרעף ווען די כהן עסט די מנחה איז נאר לויט די מאן דאמר וואס לערנט אז איך דיעל דא מיט כזיתים אבער לויט די מאן דאמר וואס לערנט אז איך דיעל דא מיט ברעקלעך גייט נישט זיין קיין דין המוציא איך וועל דיר אויפווייזן פון א ברייתא ס'איז נישט אזוי והתניא זאגט מיר די ברייתא לקט מכולן כזית א מענטש איז געגאנגען און האט צוזאמגענומען פון די צוזאמגעברעקלטע מנחות, האט ער צוזאמגענומען א כזית ואכלן און האט עס געגעסן אם חמץ הוא, אויב דיעל איך מיט חמץ איז ענוש כרת, האט ער עובר געווען א איסור כרת, ואם מצה הוא, אויב איז עס מצה, אין אנדערע ווערטער עס האט נישט קיין, עס איז נישט דורך קיין שיעור חימוץ, איז אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח, איז ווי רש"י שמועסט אויס, די רגע דו זאגסט מיך. אז איך בין יוצא מיט דעם די חובה פון אכילת מצה, און פשט איז אז דו רופסט עס לחם, ווייל כדי יוצא צו זיין מצה דארף עס זיין לחם עוני, און אז ס'איז לחם עוני, אז ס'איז לחם איז דאך זיכער המוציא, זעט מען אפילו ווען מ'רעדט דא פון לקט מכולן, און לקט מכולן מיינט אז איך נעם, איך שטעל צוזאם, א צוברעקלניש, פשט איז מ'רעדט דא פון רבי ישמעאל וואס די מנחה איז צוברעקלט, מיט דעם אלעם בלייב איך מיט די ברכה פון המוציא וראיה, דו זאגסט מיך מ'איז יוצא מיט דעם ידי חובת מצה, ענפערט די גמרא הכא במאי עסקינן בשערסן, מ'רעדט דא ביי א פאל, אוודאי כדי יוצא צו זיין די חובת מצה, כדי זאל האבן א דין לחם, איז אוודאי רעדט מען נישט סתם אז א מענטש דיעלט מיט ברעקלעך, ווייל ברעקלעך פארלירט שוין, דעם שם המוציא לחם מן הארץ נאר מ'רעדט דא דער מענטש האט גענומען די ברעקלעך און בשערסן איז זאגט רש י כשחזר וגבלן יחד וחזר ואפאן אין אנדערע ווערטער איך לייג דא צו ווערטער צו די צו די ברייתא אוודאי סתם מיט ברעקלעך האלט איך מיך צו מיין יסוד אז ס'פארלירט די שם המוציא דא וואס איך גיי מאכן פון פריש א נייע טייג און איך האב יעצט אין אנדערע ווערטער איך דיל יעצט נאכאמאל מיט כזיתים איך דיל יעצט נאכאמאל מיט א געהעריגע ברויט ווייל כ'האב געמאכט א נייע טייג איז אוודאי קען עס האבן א דין לחם און איך קען מיט דעם יוצא זיין די מצוה פון אכילת מצה זאגט די גמרא אז ס'איז זייער שיינע תורות באט ס'שטימט נישט פון די לשון אי הכי אימא סיפא די סיפא פירט אויס והוא שאכלן בכדי אכילת פרס כדי כ'האב דא די ברעקלעך פון פון פון פון פון די מנחה כדי איך זאל עובר זיין אויף די איסור חמץ אדער איך זאל קענען מקיים זיין דערמיט מצוות מצה אויב איך רעד פון מצה דארף איך עס עסן בכדי אכילת פרס דאס איז די אלגעמיינע הלכה אז אן אכילה, אכילת כזית, הייסט נאר אויב ס'האט נישט גענומען לענגער ווי כדי אכילת פרס. רש י לאזט זיך אריין, קודם זאגט רש י די לומדות דערפון, ווייל אויב איינער עסט היינט היינט א האלבע כזית און מארגן א א אנדערע האלבע כזית אוודאי הייסט עס נישט קיין אכילה, סיי אויף יוצא צו זיין א מצוה ווי ס'פאדערט זיך אכילה, סיי אויף עובר צו זיין א איסור ווי ס'איז דא אן איסור אכילה. וואס די גדר? וואס די threshold? ווי. ווי צוטיילט זיך עס? ווען קוק איך עס נאך אן ווי איין אכילה, און ווען קוק איך עס אן ווי צוויי אכילות? זאגט רש י אז איך נעם א ברויט, א ברויט פון אכט כזיתים איז האלב פון א ברויט פון, ווי לאנג ס'נעמט אויף צו עסן האלב פון א ברויט פון אכט כזיתים, אין אנדערע ווערטער ס'הייסט א בילקע פון פיר כזיתים, דאס איז אכילת פרס. אויב איך עס מיין איין כזית לענגער ווי א צייט וואס ס'נעמט אויף צו עסן פיר כזיתים, ס'נעמט אויף צו עסן א האלבע ברויט, הייסט עס שוין נישט קיין אכילה, ס'הייסט ווי דער מענטש ניבל'ט, ווי דער מענטש נעמט פיצי שטיקלעך ער עסט ווי א פייגל און דאס איז שוין נישט קיין אכילה אין אנדערע ווערטער ס'איז שוין נישט ס'איז שוין נישט ווי איין אכילה האב איך נישט דעם שיעור איז אזוי שטייט דארטן איז וואס וואס שטייט והוא שאכלן ווען דו עסט דיינע ברעקלעך שאכלן א לשון רבים דו עסט דיינע ברעקלעך וואס דו האסט דא צוזאמגענומען די פתיתי מנחה וואס דו נעמסט דא צוזאם איז דו עסט עס בכדי אכילת פרס אויב רעדט מען דא ווען כ'האב א נייע חלה בשערסן כ'האב דא געשאפן עפעס א נייע בילקע א נייע טייג. איז ווי בשערסן האי שאכלן שאכלו מיבעי ליה וואלט געדארפט שטיין איך עס אים מילא פאלט די גמרא אפ פון די יסוד און די גמרא זאגט הכא במאי עסקינן איז אז דא וואס איך זאג דיר ביי א מנחה אז איך בלייב אוודאי רעדט מען נישט בשערסן נאר דאס וואס איך זאג דיר ביי א מנחה אז איך בלייב מיט די ברכה פון המוציא און איך קען מיט דעם מקיים זיין מצוות מצה אפילו איך דיעל מיט פירורים איז בבא מ לחם גדול, איז ווי די גמרא לייגט דא אראפ א מורא'דיגע לומדות, ווען איך בין דן אויף פירורים אז ס'זאל פארלירן דעם גאנצן שם ברכות ווען די גאנצע זאך איז געווארן פירורים, כ'האב שוין נישט דא קיין לחם, איך בין געבליבן אן קיין לחם, די רגע איך האב נאך א לחם און איך האב נאר קליינע שטיקלעך לעבן דעם, איז זעהסט דאך קלאר אז די לחם קומט דאך פון דעם, מילא בלייב איך מיטן דין ברכות, מילא די גמרא קומט אויף מיט א פאל וואס וואס אפילו ווען איך דיעל מיט פירורים קען עס נאך אלץ זיין המוציא דאס איז בא מלחם גדול. דא איז דא א פראבלעם וואס איז וויכטיג צו וואס איז כדאי צו דערמאנען, איך וויל נישט צומישן דעם עולם באט איך וועל עס דערמאנען אויפן שפיץ גאפל אז די גאנצע ברייתא איז זייער א שווערע ברייתא ווייל. די הלכה איז אז א מנחה קען נישט זיין קיין די מנחה קען נישט זיין קיין חמץ סאו וואס הייסט אז איך האב געגעסן א מנחה און לקט מכולן ואכלן אם חמץ הוא ענוש כרת די זעלבע זאך זאגסט מיך דא בבא מלחם גדול די דין מנחה לויט רבי ישמעאל איז אז איך צושנייד די גאנצע סאו ווי איז שייך א פאל אז איך בין געבליבן ווי אז איך בין געבליבן מיט א לחם גדול און איך האב אין די זייט פתיתים, די גאנצע זאך איז דאך פתיתים, דאס איז דאך אונזער פאל. סאו ס'איז דא ראשונים וואס לערנען אז, תוס' לערנט אזוי, אז די לקט מכולן כזית איז נאר למשל בעלמא, אז מ'רעדט נישט דארט ממש פון א מנחה, ווייל ביי מנחה איז נישט שייך ס'זאל ווערן חמץ, די הלכה איז ס'טאר נישט ווערן חמץ. נאר וואס דען, איך האב א ענליכע פאל, אזא מין פאל ווי א מנחה, אבער נישט א מנחה ממש, און איך גיי און איך נעם צוזאם שטיקלעך דערפון, איז עס חמץ? איז עס חמץ? פשט איז די מנחה נאר למשל. אבער מ'רעדט פון אזא סארט פאל. איז עס חמץ? וועל איך עובר זיין חמץ. איז עס מצה? וועל איך קענען יוצא זיין מצה. און ווייטער אינעם משל. אויב רעד איך פון פון פון פון לחם גדול, אז איך בין געבליבן מיט שיריים. אין אנדערע ווערטער אז די אלע הלכות פון חמץ און מצה רעד איך נישט עכט פון א מנחה. איך נוץ עס נאר למשל אז אזוי ווי א מנחה אזא פאל. אבער איך רעד יא איך רעד פון חולין. אזוי איז דא א מהלך אונז מיר גייען ווייטער. מאי הוה עלה, למעשה זענען מיר אונז נישט קלאר ארויסגעקראכן וואס איז די הלכה, מיט רבי ישמעאל האבן מיר אונז זיך א עצה געגעבן, סאו האבן מיר געזאגט אז ווייסט פארוואס דארט אפילו איך האנדל מיט ברעקלעך בלייב איך מיט א המוציא ווייל איך רעד בבא מלחם גדול, לגבי אויב דיל איך מיט כזיתים אויף דעם האבן מיר קלאר געהאט די ברייתא פון א מנחה לויט די ערשטע ברייתא וואס רבי יוסף האט געברענגט, אז וכולן פותתן כזית אז אויב דיל איך מיט כזיתים האב איך א המוציא. די איינציגסטע שאלה וואס איך האב נאך איז ווען איך דיעל נאר מיט ברעקלעך צו ס'ווערט טאקע א מזונות. מאי הוה עלה, דאס פרעגט איצט די גמרא, וואס בלייבט להלכה ווען איך האב די חביצא און דלית ביה פרורין כזית פון ווי נעם איך, וויאזוי בלייב איך לדינא צו ס'איז א מוציא אדער א מזונות. אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, האי חביצא, אף על גב דלית ביה פרורין כזית מברך עליו המוציא לחם מן הארץ אז מען פאלט אפ פון רב יוסף, און דער וואס רב יוסף זאגט איינמאל איך צוברעקל א זאך פארלירט עס די שם, פארלירט עס די המוציא נישט אמת, נאר איך בלייב אפילו ס'האט נישט קיין כזיתים. בלייב איך מיט די מיט די המוציא אמר רבא רבא צוגעלייגט ווערטער והוא דאיכא עליה תוריתא דנהמא, כ'דארף נאך דערקענען דערויף אז ס'איז ברויט, אז ס'פארלירט ממש די צורה פון ברויט איז דעמאלטס איז עס אויס ברויט, אבער אויב ס'האט נאך די צורה כ'האב פשוט נישט דעם שיעור, דעמאלטס בלייבט עס מיט המוציא. לדינא, ברעד קראמס, כ'ווייס די אלע זאכן זאל מען פרעגן א מורה הוראה, כ'ווייס נישט פונקטליך וויאזוי מ'נעמט די אלע גמרות און מ'שטעלט עס אריין להלכה. גיימער ווייטער.

ונותן בתוכו מים וקרח וקמח כמו שעושים באלפס, סאו ס'איז א מין ברויטל וואס כ'האב געקאכט אין א אזא טעפעלע, און די אויף דעם האב איך א מחלוקת צו ס'הייסט ממש א געהעריגע ברויט אדער נישט, און פאר דעם האב איך א מחלוקת צו ס'איז מחויב בחלה אדער נישט, ואמר אביי טריתא, נאך א מין ברויט. צום שוין זען וואס עס מיינט פטורה מן החלה, ס'איז פטור פון די חלה. מאי טריתא, וואס מיינט טריתא? איכא דאמרי גביל מרתח, איז זאגט רש"י נותנין קמח און מים בכלי, איך לייג אריין א טעלער אביסל מעהל און וואסער, בוחשין בכף, איך שאקל עס אויף מיט א לעפל, ושופכין על כירה כשהיא נסקת, איך גיס עס אויס אויף די הייסע כירה, ווי ס'זעהט אויס איין מגיד שיעור האט געטייטשט אז ס'איז בלינצעס, איך טראכט אפשר מיינט עס אזא שטיקל. אזא וויאזוי הייסט די דינע די רעפס אז ס'איז מער אזא אזא דינע ברויטל אפשר אזא זאך און נישט פענקעיקס איז שוין אביסל דיקער אפשר אפשר דארף עס זיין נאך דינער קען זיין פענקעיקס אויך אזא מין זאך וואס איך געב אזא גיס איז אזא מין זאך איז טענה'ט אביי אז ס'פטור פון. אז ס'איז פטור פון חלה, ואיכא דאמרי נהמא דהנדקא איז דאס א אנדערע מין ברויט, ברויט וואס קומט פון די לאנד, דהנדקא איז טייטש מיין איך הודו, די לאנד פון הודו, טייטש רש"י וואס מיינט נהמא דהנדקא, בצק א מין טייג שאופין בשפוד, מ'פרעגלט עס אויף א אויף א מ'באקט עס אויף א אויף א נאגל, מושחין אותו תמיד בשמן, או במי ביצים ושמן, מ'שמירט עס א גאנצן צייט, אזא מין ברויט האלט ער איז נישט קיין געהעריגע ברויט, ואיכא דאמרי לחם העשוי לכותח, דאס איז ברויט וואס מען טרעפט אסאך מאל אין חזל, אז ס'געווען א מין ברויט וואס די ברויט האט מען נישט געגעסן, די ברויט האט מען גענוצט ווי א דיפ, ס'איז געווען לחם מעופש, מער אזא זויערע ברויט מיט זאלץ, און מען פלעגט איינטונקן די געהעריגע ברויט אין די כותח, און אזא מין ברויט הייסט נישט קיין ברויט אז ס'זאל זיין מחיוב בחלה, רש"י לייגט צו ווערטער אז איך פלעג עס באקן, איך פלעג עס באקן בחמה, איך פלעג, איך האב עס נישט געהעריג געבאקן אין א אויוון, איך פלעג עס באקן.

אז איך זאל וויסן צו ס'איז יא דא א חיוב חלה אדער נישט. עשאן כעבין, אויב מאכט ער געהעריג שיינע בילקעס ווי רש"י טייטשט ערוכה ומקוטפת כגלוסקאות נאות, גלי דעתיה לחם עשאה, ער וויל דא געהעריגע ברויט, כלמודין א מענטש מאכט עס ווי קלעצער ווי העלצער, קיצור די לחם, די כותח קען איך, טעקניקלי קען איך עס נוצן ווי א געהעריגע ברויט, אדער קען איך עס נוצן ווי א דיפ, דארף א מענטש וויסן דארף איך קוקן וויאזוי ער מאכט עס, נעמט ער קעיר דערפון ער מאכט עס שיין איז מאכט ער עס שיין איז קוק איך עס אן ווי חלות, מאכט ער עס נישט שיין קוק איך עס אן ווי א דיפ, און דער רבינו חננאל לייגט צו אז ס'דארף נאך אלץ זיין געבאקן בחמה. שטייט נישט דא, דאס מיין איך אז מיר לערנען מארגן. ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.